ספר ישעי' פרק ב', אין דעם פרק איז דא דריי עיקר נבואות, נישט קלאר אויב איינע האט א שייכות מיט דעם צווייטע אדער רעדן וועגן בכלל וועגן די זעלבע צייט, אבער דאס זענען דריי נבואות וואס שטייט דא, אלע דריי רעדן וועגן עפעס א זמן עתיד, ימות המשיח, אדער חזקי' וואס האט געדארפט זיין משיח, אדער ווען ס'זאל זיין, וואס דעמאלטס וועט זיין א וועלט וואס וועט זיין מתוקן, פארשידענע חסרונות וואס זענען דא יעצט, מען האט פריער געזען די פריערדיגע פרק א חלק פון זיי, עלן נישט זיין. איז די ערשטע נבואה, איז ער זאגט באחרית הימים, סוף טעג, וועט זיין וואס? די בית השם, די בית וואס פריער געזאגט, די אייבערשטער זאגט מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי און אזוי ווייטער, ס'וועט ווערן א מרכז פון תורה, פון פון דבר השם, פון משפט, און נישט נאר די אידן וועלן קומען, אלע גוים וועלן קומען, ס'וועט זיין אין שפיץ בארג, העכסטע בארג, אלע אידן וועלן קומען, אסאך פעלקער וועלן קומען און זאגן, לאמיר גיין צו בית השם און לערנען דרכי השם, פון ציון וועט קומען תורה, ירושלים, ס'הייסט נישט אזוי ווי יעצט. וואס איז דער פון ציון קומט ארויס מרצחים און אזוי ווייטער וועט קומען תורה און דער וואס גייט דארט פירן די תורה דער אייבערשטער אדער אפשר דער מלך המשיח וועט שופט זיין צווישן די גוים מוכיח זיין צוויי פעלקער האבן א סכסוך און זיי קומען צו ירושלים וועט זיי מסדר זיין די סכסוך לויט על פי צדק און משפט אנשטאטס פון זיך שלאגן אנשטאטס פון זיך מאכן מלחמות וועט זיין גערעכטיגקייט וועט מען קענען צושניידן די די חרבות אויף אתים מ'וועט מאכן פון זיי כלי מחרישה וחניתותיהם למזמרות ס'וועט נישט ווערן קיין חרב און קיין מלחמה פארוואס ס'גייט זיין צדק און משפט דאס איז נבואה נאמבער וואן פון דעם פרק צווייטע נבואה און קען זיין ס'איז אזוי ווי א המשך פריער זאגט ער אפילו די גוים לעתיד לבוא וועלן קומען צו ירושלים צו בית המקדש זאגט ער יעצט בית יעקב לאמיר רעדן צו די אידן לכו ונלכה באור השם לאמיר אונז שוין יעצט גיין באור השם פארוואס וואס הייסט זעהט אויס אז ביז יעצט גייען זיי נישט און דאס איז בעצם בעיקר לכאורה א תוכחה אויף עבודה זרה, אפשר אויף זיך סומך זיין אויף אנדערע גוים, אויף מצרים, אויף אשור, אויף בבל, וואס די אידן האבן זיך דעמאלטס סומך זיין אויף געווען אויף זיי וואס איז ווי א סארט עבודה זרה, און אויף דעם האקט די נביא און ער זאגט האסט אפגעלאזט נטשת עמך פארוואס? ענק האט זיך אנגעפילט אזוי ווי עוננים אזוי ווי מכשפים עוננים מכשפים אזוי ווי פלשתים עטס גייטס נאך די גוים ילדי נכרים און וואס מיינסטו זיין הויז זיין שטוב זיין זיין לאנד איז פיל מיט כסף און זהב און סוסים און מרכבות און געטשקעס און וואס בוקט ער זיך סך הכל צו מעשה ידיו צו זאכן וואס ער האט אליינס געמאכט מיט זיינע אייגענע פינגערס דאס איז א מענטש וואס איז א שח און ער פירט אויס מיט דעם גייט דער מענטש גייט אראפ פאלן פון דעם סוף די אייבערשטער ס'הייסט א מענטש איז זיך מתגאה במעשה ידיו סיי עס מיינט ממש עבודה זרה סיי עס מיינט זיין גרויסע געלט זיין גרויסע פאוער זיינע חברים וואס האבן פאוער ס'אלץ די זעלבע זאך פאר די נביא זאגט ער צו זאגט ער פאר אז וישח אדם וישפל איש ס'גייט קלענער ווערן דער מענטש גייט קליין ווערן מען וועט זיך באהאלטן אין אין מערות און לעכלעך, מען וועט זיך באהאלטן פון פחד השם, ונשגב השם לבדו ביום ההיא איז דער אייבערשטער וועט זיין גרויס נישט די אלע מענטשן נישט די אלע געטשקעס, דאס איז די צווייטע נבואה, און די דריטע נבואה איז די המשך בעצם די זעלבע איידיע זאגט ער איבער נאכאמאל און נאך שארפער, און געזאגט און מסביר זיין וואס איז די חידוש אין יעדע שטיקל קען די שמע זיין וואס זאגן די מעשה וואס ס'שטייט, און ער פירט אויס, ס'איז אפשר א המשך אבער ס'דא נאך א פרשה יום לה' צבקות ס'גייט קומען א טאג, אייבערשטער וועט און מנצח זיין אויף כל גאה, יעדער בעל גאווה, יעדער וואס האלט זיך גרויס, אויף די אלע גרויסע ביימער, אויף די אלע גרויסע בערג, אויף די אלע גרויסע הילס, אויף די אלע הויכע טורעמס, אויף די אלע הויכע חומות, אויף די אלע גרויסע שיפן וואס פארן קיין תרשיש, אויף די אלע שכיות חמדה, אנדערע סארט שיפן צו ביזנעס וואס מען מאכט, אויף אלעס גייט זיך דער אייבערשטער ווייזן אז ער איז גרעסער און דער מענטש וואס האלט זיך אזוי גרויס וועט אראפפאלן, ושפל רום אנשים, דער וואס האלט זיך גרויס וועט פאלן און ווער וועט בלייבן גרויס, ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, די אלע געטשקעס והאלילים כליל יחלוף און ווייטער עס איז ממש דער זעלבער פסוק, די מענטשן זאלן קומען אין אין אין בערג אין בערג אין מערות זיך באהאלטן מפחד השם פון די הדר גאונו, בקומו לערוץ ער גייט קומען צו משפט'ן די וועלט צו בלייבן דער שטארקער אויף דער וועלט, און וואס וועט דעמאלטס די מענטשן טון? וועט אוועק ווארפן די אלילי כספו, דאס הייסט זיין געלט אדער זיין געטשקע וואס איז געמאכט פון געלט און אלילי זהבו וואס ער האט געמאכט צו בוקן צו דעם, מען גייט זיך באהאלטן ווייטער מפני פחד השם מהדר גאונו, און ער פירט אויס, חדלו לכם מן הנשמה באפו, מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא לאזט זיך אפ, לאזט זיך נישט מער אויף א מענטש, האט בטחון אין דער אייבערשטער נישט אין מענטשן, א מענטש איז גארנישט ווערט במה נחשב הוא.